ברוך השם, מסכת סוכה, דף נ"ה, עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן.
איך גיי ווידער פרעגן א קשיא אויף רב חמא, וואס רב חמא האט געזאגט אז אויב ס'דא דעם טאג צוויי מוספים זאגט מען א שיר. אויף יעדן מוסף, רב אחא בר חנינא האט זיך געברענגט א ברייתא, מוז איך לערנען אפ פון א פסוק אז מען זאגט אויף יעדן מוסף א שיר, און אויף יעדן מוסף טוט מען בלאזן ניין תקיעות. איך דארף פרעגן א קשיא, דתני רבא בר שמואל, רבא בר שמואל האט געלערנט א ברייתא, יכול איך קען מיינען כשם שתוקעין. על שבת בפני עצמו ועל ראש חודש בפני עצמו, אז ס'איז שבת, ס'איז נישט דא קיין צווייטע קדושה דעם טאג, א פלעינער שבת. פלעין שבת איז נישט פלעין, איך מיין אז ס'האט נאר קדושת שבת, בלאזט מען דאך שופר אויפן מוסף, יא? צי ראש חודש, ראש חודש און א וואכעדיגן טאג בלאזט מען דאך שופר, קומט דאך אויס ראש חודש אליין איז א גורם מ'זאל בלאזן שופר, און שבת אליין איז א גורם מ'זאל בלאזן שופר. וואלט איך געוואלט מיינען כך יהו תוקעין על כל מוסף ומוסף, אויב שבת געפאלט ראש חודש זאל מען בלאזן באזונדער אויף ראש חודש און באזונדער פון שבת, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ובראשי חדשיכם, די גמרא וועט באלד זאגן ווי זיך לערנען עס אפ פון דעם אופן, ביי די תקיעות שטייט וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם, תיובתא דרב אחא, איז דאך א קשיא אויף רב אחא. דא אין דער ברייתא שטייט דאך אז נאר איין מאל. פרעגט די גמרא מאי תלמודא, ווי איז די ראיה פון דעם פסוק ובראשי חדשיכם אז אז מ'האט געבלאזן נאר איין מאל שבת ראש חודש נאר איין מאל? אמר אביי האט אביי געזאגט אמר קרא שטייט אין פסוק ובראשי חדשיכם הוקשו כל חדשים כולם זה לזה, זענען אלע ראשי חדשים געווארן צוגעגליכן. אז יעדן ראש חודש האט די זעלבע מספר פון תקיעות, אפילו דעם ראש חודש איז דא נאך א קדושה, האט דאך יא נאך איין ראש חודש וואס איז מיטגעפאלן, נישט שבת, ראש השנה, ראש השנה איז דאך אויך ראש חודש, איז ס'איז דאך דא א באזונדער מוסף פאר ראש חודש און א באזונדער פאר ראש השנה, זאג מיר. איז בלאזט מען די זעלבע תקיעות וויפיל מען בלאזט אין אלע ראש חודשים, דאס הייסט אז מען בלאזט נאר איינמאל. רב אשי אמר רב אשי זאגט די ראיה פון פסוק איז אזוי, כתיב שטייט חדשכם שטייט עס אן א י', און אויב עס שטייט אן א י', איז דאך איז א לשון יחיד איז צירוף און שטייט ובראשי, און א לשון רבים הייסט עס אז ס'איז דא אז ס'איז ס'איז צוויי ראשים אין דער זעלבער זאך, ואיזה חודש שיש לו שני ראשים. וועלכע חודש האט צוויי ראשים? ס'איז א ראש אויפן חודש און א ראש אויף דעם יאר. הוי אומר זה ראש השנה, דאס איז ראש השנה. ואמר רחמנא האט די תורה געזאגט חדשכם מיט א לשון יחיד, חדא, וואס טייטש חדא? אז מען טוט נאר בלאזן ווען מען זאגט אלול. איז דאך א קשיא אויף ר' אחא וואס ער זאגט אז מען בלאזט אויף יעדן מוסף. ועוד תניא נאך האט מען געלערנט וואס איז געווען דער שיר פון די לוויים חול המועד.

אמבוהא דספרי, א ספרא איז דאך, ספרא איז דאך א מלמד, ער האט דאך געמאכט א סימן פון בה"י פון לשון מבוי, אז אויף דער מבוי פון א מלמד איז דא אסאך מענטשן וואס פירן די קינדער צו דעם מלמד. תיובתא דרב אחא בר חנינא איז דאך א קשיא אויף רב אחא בר חנינא, דא זעה איך דאך אז מען האט נאר איינמאל געבלאזן. איך זאג דאך אז עס ווערט נדחה איין שיר ווייל מען האט נישט געזאגט ביידע שירים האט מען דאך געבלאזן נאר איינמאל. תיובתא, ס'איז א קשיא. פרעגט די גמרא והא רב אחא בר חנינא קרא ומתניתא קאמר. ער ברענגט א ראיה פון א פסוק, אויך זאגט ער א ברייתא. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, דאס וואס שטייט אין דער ברייתא וואס מיר האבן פריער געהאט, דף נ"ד עמוד א' וואס רב אחא האט געזאגט,

מען האט דאך פריער גערעדט פון אן ענין, צוויי פרשות קומען אויס אין איין טאג, איז מען מדחה איינס פון אנדערע, פרעגט די גמרא, אנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן, מיר וואס ביי מוסף דארף מען דאך דערמאנען די מוספי היום, און די קרבנות פון סוכות איז דאך נישט גלייך, פאר יעדן טאג איז דאך די פרים ווינציגער, און מיר האבן צוויי טעג יום טוב מכח ספק.

און מארגן שמיני עצרת טאר איך נישט זאגן ביום השביעי, ווייל אויב אזוי מאך איך עס א וואכעדיגן טאג, קומט דאך אויס שביעי נדחה, אדער דעם ערשטן טאג פון חול המועד זאג איך עס ביום השלישי, איז דער צווייטער טאג ווערט נדחה פון זיין ארט, ווייל עס איז א ספק בין איך אים מקדים. אביי אמר שני ידחה, אביי זאגט. אז דעם ערשטן טאג חול המועד זאגט מען וביום השלישי, רבא אמר שביעי ידחה, רבא זאגט דעם ערשטן טאג חול המועד זאג איך וביום השני, דעם צווייטן טאג חול המועד וביום השלישי, קומט אויס אז וביום השביעי זאג איך נישט. תניא כוותיה דרבא האמיר געלערנט ווי רבא זאגט, אם חל שבת להיות באחד מהם, אויב אין איינע פון די טעג פון חול המועד געפאלט שבת, ימוטו ידחה, טו איך מדחה זיין ימוטו ווייל דעמאלט אויך אז געפאלט שבת לאמיר זאגן אין דריטן טאג, אין דריטן טאג דארף איך זאגן מי יקום, זאג איך דעם מי יקום נישט אין דריטן נאר דעם פערדן, און בינו בוערים פון פערדן זאג איך אין פיפטן, און הסירותי פון פיפטן זאג איך אין זעקסטן, קומט אויס ימוטו ידחה. איז דא אויך די זעלבע זאך שביעי ידחה אתקין אמימר בנהרדעא אמימר האט אבער מתקן בנהרדעא דמדלגי דלוגי מען טוט צוריק שפרינגען מען זאגט דעם נעכטיגן טאג און אויך דעם היינטיגן טאג ווערט גארנישט נישט נדחה דעם ערשטן טאג פון חול המועד זאג איך ביום השני ביום השלישי וואס עס איז דאך ספק שני ספק שלישי צו מארגן זאג איך ביום השלישי ביום הרביעי אין דריטן פון חול המועד זאג איך ביום הרביעי ביום החמישי. אין פערדן זאג איך ביום החמישי ביום השישי, און פיפטן פון חול המועד וואס איז הושענא רבה, זאגט מען ביום השישי ביום השביעי, ווייל ס'איז א ספק. דאס איז די טייטש דלוגי, מען זאגט היינט, מען שפרינגט צוריק דאס וואס מען האט געזאגט נעכטן. די זעלבע זאך טרעפט מען ביי ראש חודש, זאגט די גמרא מגילה דף כב, אז רב זאגט דולג, וואס איז דארט די טייטש דולג? אז דער אנדערע זאגט איינס פון די פסוקים וואס האט דער ערשטע געזאגט, און אזוי ווי אמימר האט מתקן געווען ביי דעם דאווענען, איז די זעלבע זאך איז ווען מען ליינט אין די תורה די רביעי, וואס דאס איז דאך דער טאג וואס מען האט דער דער מענטש וואס מען האט מוסיף געווען צוליב חול המועד מער ווי די וואכעדיגע טעג, איז דאך קענטיג אז די רביעי קומט לכבוד היום, ער ליינט ספיקי היום. דאס וואס מען זאגט ביי די שמונה עשרה און אויב ס'איז שבת זאגט עס דער מפטיר, און די ערשטע דריי וואס מען האט פריער אויפגערופן איז מ'איז נישט מקפיד וואס מען זאל אזוי ליינען מען קען ליינען וואס מען וויל דארט, זאגט דער רשי איז האבן זיך געפירט מיינע רעבעס אזוי אז די צוויי ערשטע ליינען ביידע ספיקי היום. דאס הייסט, פון נעכטיגן טאג און פון היינטיגן טאג. דעם ערשטן טאג חול המועד ליינט מען פאר איינעם וביום השני און פאר דעם צווייטן ביום השלישי, און דער דריטער וועט ליינען פון מארגן. פאר אים וועט מען ליינען ביום הרביעי, וואס דאס איז נישט קיין ספק פון די טאג. דער פערדער, וואס ער איז דאך דער עיקר, ווייל מיט אים ווייזט מען דאך אז ס'איז חול המועד. ווייל פאר דעם פערדן ליינט מען דאך ווי מען זאגט צו ווייזן, יעדן טאג רופט מען אויף דריי און היינט רופט מען אויף פיר, ער ליינט דאס וואס די ערשטע האבן געליינט, דאס הייסט די ספיקא דיומא, דעם ערשטן טאג חול המועד איז דאך א ספק צי עס איז היינט דער צווייטע טאג יום טוב צי דער דריטע, ליינט מען פאר דעם פערדן וביום השני וביום השלישי.
רשי. ברוך השם, מסכת סוכה, דף נ ה עמוד ב', די ערשטע משנה אויבן, יום טוב הראשון של חג, דעם ערשטן טאג פון סוכות, היו שם, איז דער קרבן מוסף איז געוועזן י ג פרים, דרייצן פרים, אילים שנים, צוויי אילים, ושעיר אחד און איין שעיר אין דעם איז נישטא קיין שום חידוש, מען מישט אויף פרשת פנחס זעהט מען די קרבנות, דארט ווערט דאך אויסגערעכנט אלע קרבנות, די משנה דערציילט מען נישט קיין ארט אז ראש חודש און פסח און שבועות איז דאך דער זעלבער קרבן, ראש חודש און פסח און שבועות איז דער זעלבער קרבן, א סימן וועט איר האבן חופש, דאס איז דאס צוויי פרים. און איין אייל, און זיבן כבשים, און א שעיר פאר א חטאת, די אלע זאכן איז עולות. יעצט ראש השנה, יום כיפור, שמיני עצרת, איז דער זעלבער קרבן, נאר איין פר ווינציגער. ראש השנה און יום כיפור און שמיני עצרת איז איין פר, און איין אייל. און שבעה כבשים און איין שעיר, דאס איז דער קרבן מוסף, יום כיפור איז דא א חוץ דעם איז נאך דא קרבנות וואס רעכענען זיך נישט פון מוסף, די די שעירים, די איינס וואס מען האט מקריב געווען די חטאת פנימי, און די פר וואס מען האט אריין געברענגט אינעווייניג. דאס האט מען נישט גערעכנט, דאס ווערט נישט דערמאנט אין פרשת פנחס. סוכות איז אזוי, יעדן טאג איז דא כבשים, איז דא יעדן טאג פערצן, אילים איז דא יעדן טאג צוויי, שעירים פאר א חטאת איז איינס, די פרים איז נישט יעדן טאג די זעלבע. דעם ערשטן טאָג דרײַצן, דעם צווייטן טאָג צוועלף, און מיר האָבן געזאָגט דעם סימן, אַז דער נומבער פֿון טאָג מיט דעם נומבער פֿון די פּרים קומט שטענדיק אויס פֿערצן. איז דאָ איז מיר דאָ אַז איין שאלה, ביי די, ווי שטייט ווייטער אין דער משנה, אַז שלשה רגלים ביי די יום-טובֿים, זענען געוועזן אלע משמרות גלייך, דאס הייסט אזוי איז דאך געווען איינגעטיילט, יעדן וואך האט א צווייטע משמר געטון די עבודה, יעדן שבת האבן זיך געטשענדזשט די משמרות. אבער יום טוב זענען אלע גלייך, האבן דאך זוכה געווען פֿיר און צוואַנציק משמרות אין די קרבנות, און וויפיל קרבנות האבן מיר געהאט דעם ערשטן טאג? די קרבנות וואס באלאנגען צו יום טוב האבן זיי אלע זוכה געווען, איז דעמאלט דארטן איז געוועזן דרייצן פרים און אילים שניים ושעיר אחד, די זאכן. אחוץ דעם איז געווען כבשים, אבער פארשטייט זיך א פר האט מער חשיבות ווי א כבש, און א איל האט מער חשיבות ווי א כבש, לכאורה וואס איז די חשיבות פון דעם שעיר ווי מען זעהט ווייטער, א שעיר איז דאך אויכעט בן שנה גלייך ווי א כבש, נאר א שעיר זעהט אויס איז דאך א חטאת, און א חטאת האט אין זיך מער א קדושה ווי א עולה, איז. איז דא געווען הייסט עס דרייצן פרים מיט צוויי אילים און א שעיר צוזאמען איז עס זעכצן נשתיירו שם בלייבט דארט איבער י"ד כבשים פערצן כבשים לשמונה משמרות צו אכט משמרות ווייל זעכצן משמרות האבן מיר דאך שוין מקריב געווען דרייצן פרים און צוויי אילים מיט דעם שעיר איז אזוי ביום ראשון דעם ערשטן טאג אז איך האב פאר אכט משמרות פערצן כבשים, ששה מקריבים שניים שניים, זעקס פון די משמרות האט יעדע משמר מקריב געווען צוויי כבשים, איז זעקס מאל צוויי איז צוועלף, והשאר, און די צוויי וואס איז משמרות וואס איז איבערגעבליבן, אחד אחד. יעדער האט איינס. יא. בשני, אין צווייטן טאג, איז דאך שוין געווען איין פר ווינציגער, איז אויב דעם טאג איז געווען איין פר ווינציגער, איז דאך שוין געבליבן נישט אכט משמרות, נאר ניין. ניין משמרות צו פערצן כבשים. חמשה מקריבים שניים שניים, איז עס וויפיל? צען. והשאר אחד אחד, איז פיר, האבן מקריב געווען צו איין כבש. בשלישי, אין דעם דריטן טאג איז דאך שוין געווען עלף פרים און צוויי אילים מיט א שעיר, איז דאך שוין דא יעצט איבערגעבליבן, וויפיל משמורות איז דא איבערגעבליבן? איז איבערגעבליבן, פערצן האבן מקריב געווען, איז דאך איבערגעבליבן וויפיל? איז געבליבן, צען איז איבערגעבליבן, צען איז ד' מקריבים שניים שניים, פיר האבן מקריב געווען שניים שניים, און והשאר אחד אחד, און זעקס האבן מקריב געווען יעדע משמר צו איינער, ברביעי אין פערדן טאג. אין פערטן טאג איז געווען צוויי פרים, צען פרים, און צוויי אילים, און א שעיר, דרייצן, איז דאך איבערגעבליבן וויפיל משמורות? עלף, עלף משמורות איז איבערגעבליבן, איז שלשה מקריבים שניים שניים, דריי האבן מקריב געווען צו צוויי, איז עס זעקס. והשאר, און די אנדערע אכט משמורות האבן מקריב געווען אחד אחד. בחמישי, אין פיפטן טאג, אין פיפטן טאג איז דאך געווען ניין פרים און צוויי אילים מיט א שעיר, איז דאך צוזאמען וויפיל? איז דאך צוועלף, איז דאך איבערגעבליבן וויפיל משמורות צו די פערצן? צוועלף, איז שניים מקריבים. שניים שניים, צוויי האבן מקריב געווען צו צוויי, והשאר און די איבריגע צען אחד אחד, צען האט יעדער איינער מקריב געווען צו איין כבש. בשישי, אין זעקסטן טאג איז געוועזן וויפיל פרים? אכט, און צוויי אילים און א שעיר איז עלף, איז דאך דא איבערגעבליבן וויפיל? דרייצן, אויף וויפיל? אויף פערצן כבשים איז געבליבן דרייצן משמורות. אחד מקריב שניים, נאר איינער איז מקריב צוויי כבשים, והשאר אחד אחד. ווי איז אבער בשביעי אין זיבעטן טאג? אין זיבעטן טאג איז דאך געווען זיבן פרים און צוויי אילים מיט א שעיר, איז צוזאמען צען, איז איבערגעבליבן פערצן משמורות פאר פערצן כבשים, איז כולם שווים, זענען אלע געווען גלייך, אז די פערצן. משמורות די איבערגעבליבענע האט יעדער איינער מקריב געווען איינס. יעצט בשמיני דעם אכטן טאג איז דאך שוין א נייער סדר, דעם אכטן טאג איז דאך געווען איין פר איין איל שבעה כבשים מיט א שעיר, און דער אכטער טאג האבן מיר דאך געלערנט, ווען איך זע אז ס'איז נישט געווען קיין זעקס פרים, איז דאך א סימן אז דאס האט נישט קיין שייכות צו דעם פריערדיגן, ס'איז א באזונדערע יום טוב. איז חזרו לפייס, איז מען צוריק געגאנגען מאכן א גורל כברגלים, מען האט נישט מקריב געווען ווי דער סדר איז דאך פריער געוועזן, נאר אלע משמורות זענען געקומען און מען האט געמאכט א גורל, ווער. איז דער וואס איז זוכה אין דעם פר, האבן מיר דאך שוין געזאגט וואס דער מאירי זאגט דאס ווארט פייס איז, איז די טייטש גורל, דאס איז פון לשון איבערבעטן, מיט דעם וואס מען ווארפט א גורל טוט מען זיך נישט ארומקריגן. אמרו, מען האט געזאגט, מי שהקריב פרים היום, דער וואס האט היינט מקריב געווען פרים, דאס גייט ארויף אויף די פרי החג, לא יקריב למחר. מארגן זאל ער נישט מקריב זיין, פארוואס? מארגן דארף מקריב זיין ווען? די וואס האבן נאך נישט מקריב געווען, אלא חוזרין חלילה, מען ווארט די זאלן ענדיגן און נאכער וועלן זיי נאכאמאל האבן, אבער אין אמת'ן דאס איז לאו דווקא, ווייל דער ערשטע משמר. האט דאך מקריב געווען אי דעם ערשטן טאג און אי דעם צווייטן טאג, דעם ערשטן טאג האט מען מקריב געווען די ערשטע דרייצן פרים, און דערנאך דעם אנדערן טאג איז געווען צוועלף, האט מען גענומען עלף פאר די וועלכע זיי זענען געבליבן, און דער ערשטער האט שוין נאכאמאל מקריב געווען, אזוי זאגט דער מהרש א, אז מ'מיינט צו זאגן לא יקריב למחר אז ער זאל נישט מקריב זיין מארגן, אויב ס'נאך דא אזעלכע וועלכע האבן נישט מקריב געווען. רשי, זאגט די גמרא, נימא, מיר ווילן זאגן מתניתין, ביי אונז אין דער משנה וואס שטייט אז בשמיני חזרו לפייס כברגלים האב איך געלערנט פשט אז אלע פיר און צוואנציג משמורות זענען געקומען צו גיין דעם אכטן טאג שמיני עצרת און מען האט געווארפן דעם גורל. וויל מען זאגן אז די משנה רבי היא גייט ווי א יחיד ווי רבי ולא רבנן נישט ווי די רבנן דתניא מיר האבן געלערנט פר הבא בשמיני דעם פר אחד וואס מען האט מקריב געווען שמיני עצרת בתחילה מפיסין עליו וואס איז טייטש דאס ווארט בתחילה אז אלע משמורות קומען גלייך ווי איך זאג האט דאך קיינער גארנישט נישט מקריב געווען, ס'הייבט זיך אן א נייע זאך, איך זאג נישט אז די צוויי לעצטע משמורות וואס סוכות האבן זיי נאר מקריב געווען צו צוויי, זאלן זיי ביי זיי ווארפן גורל, זאג איך נישט אזוי, נאר איך זאג בתחילה ס'ווי א נייע זאך הייבט זיך יעצט אן, אזוי לערנט ווער? איז דברי רבי, אזוי לערנט רבי, וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, אחת משתי משמרות דלא שלשו בפרים, ס'איז דאך איבערגעבליבן די צוויי לעצטע משמרות, וואס זיי פון די פרי החג האבן זיי נאר געהאט צו צוויי, זיי עושה אותו, ביי דעם האט מען געדארפן ווארפן דעם גורל, און אונזער משנה ווייזט דאך אויס, אז בשמיני חזרו לפייס כברגלים אז ס'איז א נייע זאך אלע, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, די משנה קען גיין ווי די רבנן, אין די משנה שטייט זיך נישט דאס ווארט בתחילה, במילא אטו שתי משמרות לא אפוסי בעי, מען ווארפט טאקע א נייעם גורל, אבער אויף וועמען ווארפט מען דעם גורל? דעם גורל ווארפט מען נאר אויף די צוויי לעצטע, וואס די צוויי לעצטע איז אויסגעקומען זייער גורל, ווי מען זאגט אז ביי זיי זייער סדר איז אויסגעקומען נאר צו צוויי. פרעגט די גמרא, כמאן אזלא, ווי ווער וועט אויסקומען, הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט, מיר האבן דאך דארטן געהאט זיבעציג פרים פאר פיר און צוואנציג משמרות, ממילא קומט דאך אויס אז ס'איז נישט גענוג פאר אלעמען צו דריי, פאר צוואנציג איז גענוג צו דריי, פאר צוויי און צוואַנציק איז גענוג צו דריי, צוויי און צוואַנציק מאל דריי איז זעקס און זעכציק, און צוויי האבן נאר צו צוויי. דאס איז די טייטש כל המשמרות אלע משמרות. נאכדעם ווי ער האט מקריב געווען איין קרבן שונות, האט ער מקריב געווען נאך א פר, נאכהער ס'געקומען זיין רייע ומשלשות האט ער מקריב געווען די דריטע מאל א פר. חוץ א אויסנאם משתי משמרות, די צוויי לעצטע משמרות ששונות, צוויי פרים האבן זיי מקריב געווען ואין משלשות, נימא מיר וועלן זאגן רבי, דאס גייט ווי רבי ולא רבנן, עס גייט נישט ווי די רבנן, ווייל לויט די רבנן איז דאך נאר געבליבן איין משמר שלא שילש, ווייל די רבנן זאגן דאך אז דעם גורל שמיני עצרת האט מען געווארפן נישט אויף אלע פיר און צוואנציג נאר אויף צוויי, קומט דאך אויס וויפיל איז געווען וואס מען האט נאר געברענגט איין פר, נאר איינער. זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, ס'קען גיין ווי די רבנן, מאי לא שלשו, מיינט מען צו זאגן בפרי החג, די שב אין די שבעים פרים איז געווען צוויי וואס לא שלשו. פרעגט די גמרא, ומאי קא משמע לן, בשלמא אז איך וועל זאגן אז ער גייט מיר דערציילן ווי רבי, דערציילט ער מיר דעם דין ווי רבי, אז די שתי משמרות איז זענען געבליבן ווייל מ'האט געווארפן דעם גורל אויף אלע אבער אויב ווידער דאס גייט ווי די רבנן ס'איז דאך מיר א פשיטא, ער וויל מיר דערציילן די צאל אז דער חשבון איז אז די צוויי לעצטע האבן נישט. זאגט די גמרא הא קא משמע לן גייט מיר דער עיקר דאס אויך דערציילן די זעלבע זאך וואס שטייט ביי אונז אין דער משנה אז מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר אלא חוזרים חלילה. אז מ'האט נישט דער וואס האט היינט געברענגט א פר האט מארגן נישט געברענגט, נאר מ'האט געווארט ביז אלע וועלן שוין האבן געברענגט, האט מען נאכאמאל אנגעהויבן און ס'געגאנגען לויט דעם סדר ווי שטייט דברי הימים. אמר רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געזאגט הני שבעים פרים כנגד מי? קעגן וועמען זענען די שבעים פרים? כנגד שבעים אומות, קעגן די זיבעציג פעלקער, ווייל בחג איז דאך נידונין על המים, מכפר זיין אויף די גויים, אז ס'זאל גיין רעגן אויף דער גאנצער וועלט. פר יחידי למה, דער פר פון שמיני עצרת וואס ברענגט מען כנגד אומה יחידה קעגן אידישן פאלק. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו אויף א מלך בשר ודם האט געזאגט צו זיינע קנעכט, עשו לי סעודה גדולה, מאכטס מיר א גרויסע סעודה, ליום האחרון, אין לעצטן טאג אמר לאוהבו האט ער געזאגט צו זיין ליבהאבער, עשה לי סעודה קטנה, מאך מיר א קליינע סעודה כדי שאהנה ממך כ'וויל פון דיר הנאה. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן אוי להם לעובדי כוכבים אך און וויי צו די גויים שאבדו זיי האבן פארלוירן אויך דעם בית המקדש ואין יודעים מה שאבדו זיי ווייסן נישט וואס זיי האבן פארלוירן בזמן שבית המקדש קיים איז מזבח מכפר עליהם אויף זיי אויך און מיר זעהן דאך די פרי החג איז אויף זיי מכפר ועכשיו מי מכפר עליהם יעצט ווער איז אויף זיי מכפר רשי זאגט די משנה בשלושה פרקים בשנה דריי מאל אין יאר דאס הייסט ביי די שלש רגלים די דריי יום טובים היו כל משמרות שוות, זענען אלע משמרים געווען גלייך באימורי הרגלים, די קרבנות וואס איז געקומען צוליב יום טוב האט נישט מקריב געווען בלויז דער משמר וואס דאס איז זיין וואך, נאר אלע משמרות, ובחילוק לחם הפנים, לחם הפנים האט מען דאך אוועק געלייגט שבת, און דעם אנדערן שבת האט מען עס אראפ גענומען און מען האט עס צוטיילט צו די כהנים, איז לחם הפנים כאטש ס'איז דאך נישט פארבינדן מיט דעם יום טוב נאר מיט שבת, דאך זענען געווען אלע משמרות גלייך בעצרת, אויב שבועות איז געפאלן אין שבת איז אזוי, איז שבועות ברענגט מען דאך די שתי הלחם, די שתי הלחם זענען חמץ, און אויך צוטיילט מען זיך מיט דעם לחם הפנים, לחם הפנים דאס איז מצה, אומרים לו אומר לו האט מען געזאגט צו דעם כהן הילך מצה, דא האסטו א חלק פון לחם הפנים וואס איז מצה, הילך חמץ, דא האסטו א חלק פון חמץ. ווייל דער דין איז אז מען דארף מען טאר נישט זאגן ער וועט נעמען פון דעם קרבן מער כדי ער וועט מוותר זיין פון א צווייטע קרבן וועט ער נישט נעמען נאר אלע דארפן באקומען פון יעדן איינעם א חלק. משמר שזמנו קבוע, דער משמר וואס דיע וואך איז זיין וואך, ער האט באדינט די וואך וואס דער יום טוב איז אויסגעפאלן, הוא מקריב תמידין, ער איז מקריב די תמידין, ווייל די קרבן תמיד. קומט דאך נישט צוליב דעם יום טוב, נדרים ונדבות, וואס די אידן האבן מנדב געווען א גאנץ יאר און מען איז יעצט מקריב, איז נישט זוכה קיין אנדערע משמורות, נאר זיי, ווייל די אנדערע משמורות איז דאך נאר זוכה וואס קומט צוליב יום טוב. ושאר קרבנות ציבור וועט די גמרא ווייטער מפרש זיין אז אויב פר העלם דבר של ציבור שעירי עבודה זרה, אויב די בית דין האט שלעכט גע'פסק'נט יום טוב צייט און מען דארף ברענגען א פר, איז דאס. איז נאר זוכה דער משמר וואס איז זיין משמר, און נאך א זאך, ומקריב את הכל, ווי די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין לאתויי קיץ המזבח. רש ש פרעגט די גמרא, אימורי הרגלים של גבוה נינהו, די אימורים דאס באלאנגט דאך צו דעם אייבערשטן, וואס איז די קשיא? ווי שטייט דען דא אז מ'צוטיילט צום עסן? דא שטייט אין דער משנה בשלושה פרקים בשנה היו כל משמרות שוות, באימורי הרגלים לגבי דעם דין פון מקריב זיין, נאר זעהט אויס אז איך טייטש דאס ווארט שוות גייט ארויף סיי אויף מקריב זיין סיי אויף דעם עסן, וואזשע דערמאנסטו די אימורי הרגלים, די אימורים? די פעטס איז מען דאך מקריב. ענטפערט די גמרא, אמר רב חיסדא, מה, דאס וואס שטייט באימורי מיינט מען נישט די פעטס, נאר מען מיינט מה שאמור ברגלים, דאס וואס ווערט דערמאנט ביי די יום טובים, צום ביישפיל די חזה ושוק פון שלמי חגיגה פון יעדן יחיד, און די פעל פון עולת ראיה, און די מוספי ציבור, דאס איז אלע גלייך, אימורי די טייטש פון ווארט זאגן, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מיר וועלן מקדים זיין אין פסוק, אין פסוק פרשת שופטים שטייט, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, אז ס'וועט קומען א לוי, דא מיינט מען דאס ווארט לוי נישט א לוי נאר א כהן, אז ער וויל מקריב זיין א קרבן, זיין קרבן מעג ער מקריב זיין אפילו ס'איז נישט זיין משמר. שטייט דארט ובא בכל אות נפשו ושרת בשם ה' אלוקיו ככל אחיו הלוים, א חוץ דעם לערנט מען אפ פון דעם פסוק אז וואס שטייט אין אנפאנג פסוק וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, טייטש איך דאס ווארט מאחד גלייך וואס ס'וואלט געשטאנען באחד שעריך, אז ווען דער לוי קומט באחד שעריך, דעמאלט ווען די אלע אידן זענען דא אין איין שטאט, ווען זענען די אלע אידן דא אין איין שטאט? ווען ס'איז די מצוה עולה רגל זיין, און דעמאלט קען יעדער כהן מקריב זיין. איז אויב יעדער כהן האט רעכט מקריב צו זיין, און פארשטייט זיך אז ער קען עס עסן, ווייל עס שטייט דאך דא א פסוק אין צו, לכהן המקריב אותו לו יהיה, איז אז ער קען מקריב זיין ווייס איך פון דעם פסוק, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך ובא ושרת קען ער דינען, ווייס איך שוין ער קען עסן אויכעט פון דעם אנדערן פסוק, נאכער שטייט דארט אין פסוק חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על, וואס דערציילט מיר דער פסוק חלק כחלק יאכלו, אויב זיי מעגן שוין מקריב זיין ווייס איך דאך אליין אז זיי קענען עסן, וועלן מיר דא זען תנא רבנן מנין פון וואנען ווייס איך שכל המשמרות שוות באימורי רגלים. אז אלע משמרות האבן רעכט מקריב צו זיין די קרבנות פון יום טוב, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ובא, ער וועט קומען בכל אות נפשו ושרת יכול קען איך מיינען אף בשאר ימות השנה כן, שטענדיג קען ער קומען מקריב זיין, תלמוד לומר שטייט אין פסוק מאחד שעריך, טייטש איך גלייך ווי עס וואלט געשטאנען באחד, ווייל אמאל טרעפט מען פון אנשטאט א מ"ם שטייט א בי"ת אויכעט, זאג איך לא אמרתי אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד, ווען איז דאס? שלש רגלים ווען אלע משמרות גלייך. נאך שטייט אין דער משנה, א חוץ דעם וואס אלע משמרות זענען גלייך צו די קרבנות פון יום טוב, זענען זיי גלייכע בחילוק לחם הפנים. תנו רבנן, מנין פון וואנען ווייסן מיר שכל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים, לחם הפנים. כאטש דאס איז דאך נישט פארבינדן מיט יום טוב, דאך זענען אלע משמרות גלייך, תלמוד לומר שטייט אין פסוק חלק כחלק יאכלו אז זיי עסן אלע יום טוב איין חלק, איז עס טייטש כחלק עבודה, אזוי ווי די חלק פון די עבודה האט מען דאך פריער אפגעלערנט מאחד שעריך אז ושרת איז כך חלק אכילה אזוי איז די חלק פון עסן. ומאי אכילה, אויף וועלכע קרבנות דארף איך מקריב מרבה זיין אז אלע משמרות האבן רעכט צו עסן? אילימא קרבנות, אויב דו וועסט זאגן די קרבנות וואס ס'קומען צוליב יום טוב, וועלכע קרבנות עסט מען יום טוב? דער מוסף איז דאך א קרבן עולה, נאר וואס דען דער שעיר איז דאך א חטאת, און אויך ס'פארהאנען די שלמי חגיגה וואס די אידן ברענגען גיבן זיי דאך אוועק, דעם כהן חזה ושוק, אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין פסוק אז זיי מעגן עסן, מהתם נפקא, איך קען עס אפלערנען פון דארטן פון דעם אנדערן פסוק שטייט דאך לכהן המקריב אותה לו תהיה, אז דער כהן וואס טוט א עבודה ער האט רעכט צו עסן, איז אויב כ'האב שוין מרבה געווען פון פריערדיגן פסוק ובא בכל אות נפשו ושרת אז ער מעג מקריב זיין, ווייס איך אליין ער מעג עסן. אלא נאר לחם הפנים, ער גייט מיר זאגן לחם הפנים, ביי דעם טוט מען דאך נישט קיין שום עבודה, די גאנצע עבודה פון לחם הפנים איז דער אוועק לייגן, ווען האט מען עס אוועק געלייגט? די לחם הפנים האט מען אוועק געלייגט די פריערדיגן שבת, אז ביי לחם הפנים דאס קען איך דאך נישט אפלערנען לכהן המקריב איז דאך גארנישט מיט מקריב, יכול קען איך מיינען אף בחובות הבאות שלא מחמת הרגל ברגל, נו אפשר קומט ער מיר צו זאגן חלק. כחלק יאכלו אז אלעס תלמוד לומר שטייט אין פסוק לבד אחוץ ממכריו על האבות וואס איז טייטש דאס ווארט ממכריו על האבות רש"י דארט אין חומש טייטשט דאס אפ דא אויכעט אז די נביאים האבן איינגעטיילט די משמרות, אבער דא רעדט מען דאך וואס די תורה זאגט, איז דאך נאכנישט, דאס איז דאך געווארן איינגעטיילט אין די צייטן פון שמואל'ן די משמרות, וואס איז דא דער פשט? דער פשט איז ממכריו על האבות, דאס וואס זיי האבן רעכט צו פארקויפן, דאס הייסט די וואכעדיגע זאכן האבן זיי רעכט איינצוטיילן אז די וואך זאל טון דער משמר און די אנדערע וואך זאל טון דער משמר, אז ביי די זאכן זאג איך נישט חלק כחלק יאכלו, מה מכרו אבות זה לזה? וואס האבן זיי פארקויפט? וואס קענען זיי פארקויפן? אני בשבתי, איך אין מיין וואך, ואני בשבתך, אז דיע זאכן זענען נישט אלע גלייך, וועלכעס איז גלייך, זענען נאר גלייך ביי לחם הפנים, און ס'איז דאך א שכל, נאר ביי לחם הפנים דארף איך האבן דעם פסוק, ביי לחם הפנים איז דאך ביי דעם נישטא קיין עבודה, ממילא דארף איך זאגן אז אלע זאלן זיין גלייך, דאס וואס קומט מחמת הרגל דארף איך בכלל נישט האבן קיין פסוק. ווייל אויב איך האב שוין א פסוק אז אלע זענען מקריב, ווייס איך אליין אלע עסן, איי זאל איך זאגן די פסוק קומט פאר מקריב זיין אז פון א גאנץ יאר, דעמאלט זאל איך זאגן אז די קרבנות וואס קומען אין יום טוב שלא מחמת הרגל, וועט מיר די פסוק זאגן אז דאס עסן טוט דאס יא עסן, אבער אויף דעם זאגט דאך מיר די פסוק אז נישט אלעס איז חלק כחלק יאכלו, לבד ממכריו על האבות. רש"י.